זאגט דער חפץ חיים ווייטער, הלכות לשון הרע כלל ב' סעיף ז' מען רעדט דא פון איינער וואס רעדט לשון הרע פארנט פון דריי, וואס אונז האבן געזען אין די פאריגע סעיפים אנפאנג פון די כלל, אז ס'איז דא א אופן וואס איינער פון די דריי מעג עס גיין זאגן ווייטער, דאס איז דווקא טאמער ער האט עס געזאגט פארנט פון דריי, וואס די דריי וואלטן עס מפרסם געווען. זאגט די חפץ חיים, קומט אויס, אויב דער וואס האט געזאגט די לשון הרע האט אנגעווארנט אז מען זאל עס נישט מפרסם זיין, אפילו טאמער ער זאגט פארנט פון אסאך מענטשן, ער האט געזאגט אבער מען זאל עס נישט זאגן ווייטער, ממילא האט עס א הלכה פון לשון הרע אויב מען זאגט עס ווייטער, און אפילו טאמער ער זעט אז איינער פון דיע האבן זיך נישט געקענט איינהאלטן, אזוי ווי דער סדר איז דאך טאקע, מען הערט א גוט שטיקל לשון הרע, ס'איז זייער שווער זיך איינצוהאלטן פון זאגן ווייטער, און אפילו טאמער יענער האט אנגעווארנט מען זאל עס נישט זאגן ווייטער, גייט ער, ער האט געהערט אז איינער פון די דריי גייען זאגן עס ווייטער, אף על פי כן, דער דריטער, ער טאָר עס נישט גיין זאָגן ווײַטער אין אזא אופן, ווײַל אין אזא אופן איז נישט געזאָגט געוואָרן די היתר פון אפי תלתא. זאָגט דער חפץ חיים ווײַטער אין סעיף ח', אַז ס'איז נישט קיין חילוק די לשון וואָס יענער האָט זיך באַנוצט זיי אָנצוּוואָרענען זיי זאָלן עס נישט זאָגן ווײַטער, סײַ טאָמער האָט זיי געזאָגט אַז זיי זאָלן נישט רעדן פון דעם, סײַ טאָמער האָט זיי אָנגעוואָרנט אַז פון ענק זאָל גאָרנישט אַרויסקומען, נישט קיין חילוק וועלכע אופן דער מספר לשון הרע האָט זיך באַנוצט צו זאָגן זאָלן נישט גיין ווײַטער מיט דעם, איז די וואָס האָבן עס געהערט טאָרן עס נישט גיין זאָגן ווײַטער. און דער חפץ חיים לייגט צו אז נראה פשוט אז די היתר איז טאקע דווקא ביי אפי תלתא, דאס מיינט אז ראובן האט עס דערציילט פארנט פון דריי מענטשן, טאמער אבער ראובן האט עס דערציילט נאר פארנט פון צוויי, און די צוויי האבן עס דערציילט פאר נאך צוויי, קומט אויס למעשה ווייסן זיי אז עס איז שוין דא מער ווי דריי וואס ווייסן עס, אין אזא פאל גייט נישט אן די היתר און מען קען זיך נישט פארלאזן אויף דעם. אין באר מים חיים ברענגט דער חפץ חיים מקורות צו די אלע פרטים וואס ער האט יעצט געזאגט, און וויאזוי ער האט עס אויפגעבויט. אין די הגה"ה האט ער א ספק, זאגט די חפץ חיים, אז טאמער בשעת יענער האט געווארנט מ'זאל עס נישט זאגן ווייטער, האט ער נאר געזאגט פאר א געוויסע מענטש, אדער לאמיר זאגן צו דעם מענטש אויף וועם ער האט גערעדט לשון הרע. אין אזא פאל קען זיין אז מ'קען יא גיין ווייטער עס דערציילן דרך אגב. אזא ספק האט ער, ער בלייבט מיט א צריך עיון.